היסטאריע און ארכעאלאגיע נומער צוויי הונדערט צוויי און פֿערציק, פון איזמיר קיין גאליפאלי וואס איז דא געשעהן? די נומער וואו מען קען מיר לאזן הערות און קאמענטארן אויף דעם שמועס און אויף אלע אנדערע פריערדיגע שמועסן איז טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין מען קען מיר אויך דארטן טעקסטן טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו נײַן. פֿון איזמיר קײן גאַליפּאַלי, װאָס איז דאָ געשען? מע דערצײלט שױן װאָכן איבער װאָכן, װאָס מע רעדט אַרום איבער די היסטאָריע פֿון שבתי צבי ימח-שמו, מע פּילעװעט אין די ענינים, אונדז פֿאַרשטײען מיר שױן אַפֿילו דעם דרך-הטבֿע דערפֿון, די בעקגראַונד פֿון יענער תּקופֿה, װאָס דאָרטן איז געשען, הײַנט דעם ענין פֿון לימוד הקבלה, דעם ענין פֿון, פֿון, פֿון גזירת ת"ח ות"ט, נאָך פֿאַרשידענע ענינים, אַלעס, װאָס האָט צוגעברענגט. עם כל זה שטעלן זיך כסדר מענטשן אפ און פרעגן, געוואלד! וואס איז דא געשען? אין אנדערע ווערטער מיט א רחניות'דיגע בליק, מיט א העכערע שטאנדפונקט, וואס איז דא געשען אויבן אין הימל? איז דא געווען טאקע א זמן פקידה? איז געלעגן עפעס אין שבתי צבי ער וואלט געקענט זיין משיח? וויאזוי האט דער אייבערשטער צוגעלאזט אזא געשעעניש זאל פאסירן? הגם אונז פארשטיי מיר נישט חשבונות שמים, אונז ווייס מיר נישט וואס דארטן איז געווען, אפילו ווען מ'העט אנפאנגען זאגן זאכן און מ'העט אנפאנגען באלד דארטן הערן פארשידענע זאכן, ווייסט מיר אז די חשבונות פון הימל כי לא מחשבותי מחשבותיכם, איז גאר העכער און גאר טיפער פון אונזער פארשטאנד בכלל, אבער פארט, די געשעענישן ברענגט דאך אונז מחשבות און ס'מאנט דאך פון דער מענטש זאל אריינטראכטן און וועלן פארשטיין וואס איז דא געשען? וואס איז געשען מיט יענע תקופה? וויאזוי האט געקענט פאסירן אזא זאך? וואס האט מען פון הימל געוואלט אין יענע תקופה פון כלל ישראל? וואס איז דא געשען? אין די ספירות עליונות אויבן אין הימל, וואס איז דא געשען? איז עפעס געשעהן עפעס מיט כלל ישראל איז געווען עפעס א תקופה וואס האט געדארפט אזאנס געשעהן? ס'איז דאך א א אומדערהערבארע ענין די גאנצע ענין פון שבתי צבי. ס'איז אין א געוויסע זין אויך שפראכלאז. מ'קען דאס נישט ערקלערן די געפילן וואס א מענטש פילט הערנדיג די געשיכטע פון שבתי צבי. און ס'ברענגט ארויף פארשידענע געדאנקען וואס איז דא געשעהן. דער אמת איז אז אוודאי וועט מען אנפאנגען מיטן חוות יאיר, דער חוות יאיר שרייבט אויף די תקופה פון כת ש"ץ פון שבתי צבי, שרייבט ער מיום היות עם ישראל לגוי זייט כלל ישראל איז געווארן פאר א פאלק לא היתה חרדה כזאת בישראל איז נאכנישט געווען אזא ציטערניש ביי כלל ישראל, ועד ימינו אלה און ביז היינטיגע טעג אין אדם יודע מה היה לו איז נישטא קיין מענטש וואס ווייסט וואס דארטן האט פאסירט, און ער ענדיגט צו והיה שם המשיח שבתי צבי. על כל פנים דער חוות יאיר אליינס איז מרגיש און ער זאגט אז קיינער ווייסט נישט און קיינער פארשטייט נישט וואס דארט איז געווען. עם כל זה האבן צדיקים במשך די דורות געזאגט פארשידענע אינטערסאנטע זאכן הן בנוגע די נשמה פון שבתי צבי הן די תקופה די געשיכטע וואס דארטן איז געווען וואס דארטן איז געשען און לאמיר דא אראפברענגען אחת לאחת פרובירן אביסל מלקט צו זיין אבזרים און פרובירן צו זען וואס דא איז געשען. איך מוז זאגן אז במשך די וואכן וואס אונז האבן ארום גערעדט איבער שבתי צבי, איז אריין געקומען צענליגע הערות און קאמענטארן פון די צוהערער, וואס האבן געווארפן אויכעט א ליכט אויף די דאזיגע פרשה, און האבן געברענגט פארשידענע מקורות איבער די דאזיגע עניינים, און אונז וועלן ארויפשפילן במשך אונזער שמועס דא וועלן מיר ארויפשפילן די דאזיגע הערות. איך וויל אבער אנפאנגען קודם כל וואס אונז האבן שוין ארומגערעדט מיט א ברייטקייט מיט א אריכות, איך וויל עס אבער דא דערמאנען, וואס דאס איז איידער אונז גייען מיר צו דא צו דער מענטש, וואס דאס איז שבתי צבי אליינס, און אונז גייען מיר צו אביסל איבער יענע תקופה, מוז מען פשוט דערמאנען און מען מוז ארויסברענגען דער געדאנק פון דער תקופה פון דער יאר ת"ח. וואס די יאר ת"ח איז געווען א עת פקידה ביי אידן וואס מ'האט אלעמאל געוואוסט אז דעמאלטס איז א זמן וואס איז א זמן מוכשר אויף די ביאת המשיח אויף די גאולה העתידה. אין זוהר הקדוש ווערט שוין געברענגט אויף שנת ת"ח בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו ברענגט ער אראפ גאנץ קלאר בשנת ארבעת בשנת ארבע מאות ושמונה, ער ברענגט אראפ גאנץ קלארע ווערטער אז ס'וועט זיין א צייט וואס תשובו איש אל אחוזתו, יעדער העט זיך אומקערן אהיים, ס'וועט זיין די גאולה שלימה און ער ברענגט אזעלכע רמזים. אויך די תוס' יום טוב ברענגט צווישן זיינע זאכן בשעת ער באקלאגט ער קלאגט אויף די מאורעות וואס האט זיך געטון בשנת ת"ח ות"ט, שרייבט ער בשנת היובל הזאת אשר בו אמרנו, וואס אין דעם יאר האבן מיר געזאגט אז אונז וועלן זוכה זיין צו זען די אור פונעם אייבערשטן, משיח העט קומען, איז נהפך געווארן, ס'איז פארוואנדלט געווארן אין א צרה. קוקנדיג אין די ספרים פון יענע טעג זעט מען אויף דער יאר ת"ח זעט מען געוואלדיגע רמזים אז מ'האט געהאפט און מ'האט ארויסגעקוקט אויף יענע יאר וועט משיח קומען, ס'איז געווען א עת פקידה וואס איז געווען באקאנט ביי אידן און ביי נישט אידן צוגלייך, וואס מ'האט געוואוסט אז דאס איז א צייט א יאר וואס מ'ווייסט אז משיח האט געדארפט צו קומען. למעשה קיין זמן פקידה איז דעמאלטס נישט געווען, און אנשטאטס דעם איז געווען פארשידענע גזירות און צרות, אזוי ווי אלעמאל וואס איז באקאנט ווען ס'דארף זיין א עת פקידה און ס'געשעהט נישט קען עס חלילה וחס פארוואנדלט ווערן אין שווערע גזירות און צרות אויף כלל ישראל. פארט איז געווען די תקופה נאכדעם וואס אידן האבן ארויסגעקוקט אויף א ישועה און מ'האט געהאפט אז משיח העט קומען נאכדעם. דאס איז וואס איז נוגע צו וויסן אנבאלאנגט די תקופה, די זמן וואס אונז לעבן אין, די תקופה פון שנת ת"ח, די תקופה וואס שבתי צבי האט דעמאלטס אנגעהויבן מיט זיין באוועגונג. אבער לאמיר זיך אביסל אריינלייגן אין די נפש אליינס אין שבתי צבי אליינס, מ'וועט שפעטער צוריקקומען אביסל צו די תקופה אויכעט וואס האט צוגעברענגט די די גאנצע זאך. און לאמיר דא קודם כל הערן וואס א איד האט מיר אריינגעשיקט פון א בעל דרשן, איך ווייס נישט ווער די בעל דרשן איז, און יענער זאגט אז ער ווייסט אויך נישט, אבער ס'איז א שיינער געדאנק, א ווארט פון שינאווער רב, עמער אוודאי מיט דעם אנפאנגען, און נאכדעם וועמער גייען ווייטער צו נאך פארשידענע עניינים וואס אנבאלאנגט שבתי צבי און די תקופה, וואס האט זיך אפגעשפילט הונטער די קוליסן אויבן אין הימל, און וואס איז דעמאלטס געווען.
דער שינאווער רב האט אמאל דערציילט, שינאווער רב האט נאך געלעבט ממש אין די אנהייב צייטן פון ציונות, ס'איז נאך דא אפילו פון אים א בריוו, ער איז נפטר געווארן צוויי יאר נאכדעם וואס דאס ציונות איז ערקלערט געווארן, האט דער שינאווער רב אמאל דערציילט א מעשה, ווען מענדלסאן שם רשעים ירקב, דער ראש המשכילים, איז געשטארבן, ער האט געפייגערט, האט. האט די רעגירונג, די משכילים האבן געהאט אזא שטארקע האנט ביי די רעגירונג, די רעגירונג האט ארויסגעגעבן א באפעל אז די נודע ביהודה מוז אים גיין מספיד זיין. נודע ביהודה איז געווען פון די גרעסטע הויפט רב אין טשעכיי, פראגער רב, געווען גרעסטע רב, עס איז געקומען אזא באפעל אז די נודע ביהודה מוז אים גיין מספיד זיין. נישט געהאט קיין ברירה זעהט אויס, מחמת די ממשלה, די נודע ביהודה איז געגאנגען און ער האט געזאגט א הספד אין בית מדרש.

נאכדעם ער געענדיגט דעם בירור הלכה האט ער געזאגט אזוי, לאמיך ענק דערציילן עפעס, ווען דער יוזל, דער אותו האיש שם רשעים ירקב, איז געשטארבן, האט מען אים גענומען אויף יענע וועלט און מ'האט אים אריינגעווארפן טיפסטן שאול תחתית וואס איז דא, נישט געווען אזא מסית ומדיח און אזא משיח שקר בכלל ישראל ווי דער אותו האיש, מ'האט אים אריינגעווארפן אין טיפסטן תהום וואס איז דא. און ער האט זיך געבראטן און געבראטן און געבראטן אזוי ווי די גמרא זאגט אין א פאס צואה רותחת מ'קען זיך נישט פארשטעלן וואס דאס מיינט וואס ר' ליאם די מענטש איז דורך געגאנגען אלס עונש פאר די מסית ומדיח וואס ער איז געוועזן נאך טויזענטער יארן ער האט זיך אפגעבראטן זענען געקומען מלאכים פארן בית דין של מעלה און געזאגט רבונו של עולם אין הימל גייט דאך אלעס מידה כנגד מידה און דער אייבערשטער בלייבט נישט שולדיג ווי נישט האט ער דאך עפעס מצוות אונז זענען מיר מלאכים אונז זענען דאך באשאפן געווארן פון זיינע מצוות ער האט דאך געטון א גוטע זאך

א משיח שקר געווען, א פאלשע אמונה, און מיט דעם מעביר געווען א געוואלדיגע מסית ומדיח געווען ביי כלל ישראל, ער קען מתקן זיין. ער איז אראפגעקומען אויף די וועלט, געווען א גרויסע תלמיד חכם, געקענט אסאך לערנען, אלעס, אבער עס האט נישט געדויערט ביי די פופצן יאר איז ער געווארן א מסית ומדיח, ער האט ווייטער פארקויפט איבער זיך ער איז א משיח שקר, ער האט געהייסן שבתי צבי, טויזנטער און טויזנטער אידן האט ער אפגעפירט מיט זיין משיח שקר, טויזנטער אידן האבן זיך געשמדט אדאנק אים, א חרבן נורא וואס ער האט אנגעמאכט אויף כלל ישראל לדורות, די זעלבע מעשה, ממש איבערגעשפילט דעם זעלבן שפיל, ער איז ארויפגעקומען אויף יענע וועלט, און מען האט געזען, געב א קוק, דער אותו האיש איז ארויפגעקומען, קוק, נישט נאר ער האט נישט מתקן געווען, ער האט איבערגעמאכט דעם זעלבן שפיל צוריק אריין אין שאול תחתית אריין. ס'איז דורכגעגאנגען נאך אפאר הונדערט יאר, ווידעראמאל ארויפגעקומען די מלאכים, אבער דאך האט ער דאך געטון עפעס גוטע זאכן, און דאך אין הימל, מ'זאל רחמנות האבן, בית דין של מעלה האט איבערגעטראכט די זאך, מ'האט אים נאכאמאל געגעבן א געלעגנהייט, ער איז אראפגעקומען נאכאמאל אויף די וועלט, ווידעראמאל האט ער געקענט לערנען, געמאכט ספרים, ער איז אויסגעוואקסן משה מענדלסאן, ער האט אויסגעטראפן דעם השכלה וויאזוי אנצופירן אידישע קינדער, צו ברענגען אידן מיט א נייע גאנג פון רעפארם, און ער האט אזוי מעביר געווען טויזנטער און טויזנטער אידן מיט זיינע ספרים מיט זיינע אלע טרייפענע זאכן וואס ער האט אריינגעפאקט און אריינגעלערנט אין די תורה, מעביר על הדת געווען טויזנטער אידן, און יעצט האט ער געפייגערט. האט דער נודע ביהודה געזאגט, ווייס איך אז ס'גייט קומען א צייט, מ'גייט אים יעצט לייגן שאול תחתיות, ס'גייט קומען א צייט וואס די מלאכים זיי וועלן ארויפקומען ביי בית דין של מעלה און מ'וועט ווייטער טענה'ן מ'זאל אים נאכאמאל ארויסשיקן אויפן וועלט, און מ'וועט נאכאמאל בעטן רחמנות אויף דעם רשע. זאגט ער איך האב יעצט מברר געווען אז צדיקים זענען גרעסער ווי די מלאכי השרת און צדיקים האבן א גרעסערן כח, איך בין גוזר אז אלע מלאכים וואס זענען באשאפן געווארן פון זיינע מעשים טובים זאלן אריין געווארפן ווערן אין עומקא דתהומא רבה, זאלן אריין געווארפן ווערן אין טיפסטן תהום וואס איז דא, זיי זאלן פארברענט ווערן און קיינמאל זאל דער רשע נישט קענען צוריק קומען אויף די וועלט מאכן חורבנות. דאס האט דער נודע ביהודה געזאגט ביי זיין הספד אויף דעם רשע. דער הייליגער שינאווער רב האט פארציילט די מעשה. און דעמאלטס האט זיך געטון מיט הערצל האט ער געזאגט איך האב מורא אז ער איז צוריק געקומען אזוי האט ער געזאגט אויף דעם רשע אויף דעם הערצל איך האב מורא אז ער איז יא צוריק געקומען אויף די וועלט און די זעלבע זאך האט דער רשע געטון אויך אויף געקומען ער האט שוין נישט געהאט קיין פרומען יא גוט נעבן שמואל זייער הנאה געהאט הערן די שיעורים, געוואלט זאגן אז דו האסט גערעדט וועגן שבתי צבי ימח שמו,

און דורך דעם איז נתגבר געווארן אויף זיי ציורים פון די עבירות ממילא זענען זיי אנגעקומען צו אזאנע מיסע זאכן. און ער ברענגט דארט נאך בשם די בעל שם טוב אז אזוי מ'קען זעהן אז די טיפשים האבן געלערנט די חכמה פון קבלה אן אן קיין אן קיין פחד פחד שמים אן קיין אן קיין יראת שמים ממילא זענען זיי נתגשם געווארן. מ'קען זען ברענגט אויך ר' צדוק הכהן אין ספר זכרונות ברענגט ער דארטן אז ער האט געזען גרויסע מחברי ספרים זענען נכשל געווארן אין דעם זיי האבן געווען זיי האבן מגשם געווען קבלה און ער ברענגט דארטן אז ער האט געזען שטיין אין א ספר די אחד קדוש אז כת ש"ץ שם רשעים ירקב זענען אנגעקומען צו די צו זיי זענען אנגעקומען דורך חכמת הקבלה פול מיט תאוות עולם הזה.

דאס אין קבלה. א גוטן ר' שמואל, איך וואלט אייך מציין געווען איר זאלט אריינקוקן, איך בין זיכער איר ווייסט, אבער איר זאלט אריינקוקן אין שבחי בעל שם טוב פון שיע מונדשיין, ס'איז געדרוקט, איך מיין תשמ"ב, עמוד פֿיר און זעכציק אין הערה פֿערצן, דאס אין די מבוא, און שפעטער אין די עצם ספר, עמוד הונדערט צוויי און זיבעציק, ס'הייבט זיך שוין ביי הונדערט איין און זיבעציק ביז הונדערט צוויי און זיבעציק אין די נוסח כתב יד. נ ד. יא, צום סוף פירט ער אויס מיט א מורא'דיגע ביטוי וואס די בעל שם טוב האט געזאגט אויף שבתי צבי, כל טוב, אסאך הצלחה.

האב איך געוואלט, איך האב שוין צוגעצייכנט איין מאל, יעצט האב איך נישט אפן פאר מיך, ר' שיע מונדשיין שבחי בעל שם, שבחי בעל שם האט מיר נאכגעזאגט אז ר' שיע מונדשיין פון די כתב יד שטייט אמר שהיה בו ניצוץ משיח, נישט סתם שהיה בו ניצוץ קדוש, אפילו דאס האט איר פרובירט אוועקצומאכן, נאר אמר שהיה בו ניצוץ משיח, און לויט דעם קען טאקע שטימען אלע נבואות מיט אלע. אבער ער מוז נאר זיין געטראפן. א גוטן ר' שמואל, א גרויסן שכוח פאר די שמועסן פון כת ש"ץ און בכלל, זייער זייער אינפארמעטיוו, זייער אינטערעסאנט, איך האב דיר אריינגעטעקסט פונעם הייליגן קאמארנע נתיב מצותיך א שטיקל וואס ער רעדט דארטן פון כת ש"ץ, אפאר אינטערעסאנטע שטיקלעך און דארטן די הערות ברענגט עס נאך פון אנדערע פלעצער אין אין פון קאמארנע, מער ווייניגער די חלק אז אז שבתי צבי ער האט געהאט א הייליגע נשמה און בעצם וואלט ער געקענט מורא'דיג מצליח זיין און אזוי מ'זעהט טאקע פון אנפאנג פון זיין לעבן און די סיבה וואס ער איז נדחה געווארן איז ווייל ער איז געווען א בעל גאווה און ער האט געוואלט ווערן א פירן א רביסטעווע געוואלט זיין א רבי פון דעם קען מען אביסל פארשטיין די שגעונות וואס ער האט געטון האט ער זיך געוואלט אויפרייסן ער האט געוואלט זיין דיפרענט און געוואלט האבן חסידים. דאס איז איין זאך וואס ער ברענגט ארויס, די איין ברענגט ארויס, און ברענגט אויך פון מיין פון בעל שם, די זא- די זאך ברענגט ער בעצם נאך פון בעל שם, אז און אז ער איז נדחה געווארן אלס גאווה, און איך מיין אז ער שרייבט דארט רוח שקר איז גימטריא שבתי צבי, איך דענק שוין נישט נאך אפאר אינטערעסאנטע קרישקעלעך דארטן.

איך האב נישט געוואלט לאזן קיין מעסעדזש, שטעל מיך פאר דו באקומסט מסתם הונדערטער מעסעדזשעס, אבער איך וויל דא בארירן א אינטערעסאנטע נקודה וואס איך האב נאך נישט געהערט רעדן דערפון, איך גלייב ס'קען זיין אינטערעסאנט. די קאמארנער, אין נתיב מצותיך אין זיין הקדמה, שרייבט אויף שבתי צבי אז ער איז געווען א גרויסע נשמה, נאר ער איז אריינגעפאלן, דאס ער איז אריינגעפאלן ווייל ער האט געהאט גאווה, און שפעטער ברענגט ער דאס אראפ אז דאס אז שבתי צבי איז נכשל געווארן וועגן גאווה, ברענגט אראפ די זאך פון בעל שם הקדוש. די לשון וואס ער שרייבט אין זיין הקדמה איז דלא יצאו כת הארורים והארור ימח שמו מן הדת, אלא על ידי הגאווה,

שקויעך גרויס שקויעך פאר די שיינע שיעורים זייער הנאה צו הערן. געוואלט זאגן אז כ'האב געזען אין ספר סור מרע ועשה טוב פון רבי הערש פון זידיטשויב ברענגט ער דארטן אות ל ג אז שמעתי ממ ער האט געהערט פון זיין רבי ממורי די תלמידים פון

יא גוט יאר, איך האב געוואלט פרעגן, מען רעדט דא ארום פון כת ש"ץ מיט די גאנצע ענין והמסתעף, און חוץ דעם האט מען מייחד געווען אפאר וואכן צוריק א עקסטערע שמועס וועגן קבלה, וויאזוי ס'איז צוגעגאנגען די לערנען הקבלה, די לימוד הקבלה פאר כת ש"ץ, און בשעת מעשה וואס איז געווען, ווען ס'איז נתגלה געווארן וכו', וואלט איך געוואלט צוצייכענען א א באקאנטע שטיקל מאור ושמש וואס איינס פון די יסודות החסידות, מאור ושמש ברענגט אין פרשת אמור אז אין די צייטן פון כת ש"ץ איז אויפגעקומען א גרויסע חשכות אויפן וועלט מיט דעם וואס זיי האבן געלערנט קבלה אן זיך מטהר זיין אן גיין אין מקווה, והיה העולם שמם עד שבאו שני המאורות הגדולים, דער בעל שם טוב הקדוש און דער הייליגער רבי ר' מיילעך זיי האבן עס צוריק געשטעלט מיט דעם וואס זיי האבן צוריק געשטעלט עם די ענין פון גיין אין מקווה. איך וואלט פרעגן אויב מען קען מער מרחיב זיין וואס איז פשט פון דעם אז כאילו וואס איז די כת ש"ץ מחדש געווען דא אז מען לערנען קבלה אן גיין אין מקווה כאילו ביז דעמאלטס איז מען יא געגאנגען דעמאלטס האט מען אויפגעהערט און נאכדעם האט מען צוריק אנגעהויבן ווען וואס איז פשט פון די גאנצע נושא דא? שכוח כל טוב. דער מאור ושמש וואס אזוי ווי איר זאגט איז עס איינע פון די יסודות החסידות איז זייער א פעלעדיגע שטיקל, א הפלא'דיגע שטיקל, מען זעט פון דעם פארשידענע אינטערסאנטע זאכן, קודם כל דער והיה העולם שמם. ער זאגט א לשון אז די וועלט איז געווען שמם עד שבאו שני המאורות הגדולים, דער בעל שם טוב מיטן רבי'ן ר' אלימלך. קודם איז אינטערעסאנט צו באמערקן ער לאזט אויס דעם גרויסן מגיד, ער גיבט א שפרינג פונעם בעל שם טוב גראד צו ר' אלימלך אויסלאזנדיג דעם מגיד, און ער רופט זיי אן שני המאורות הגדולים, עד שבאו שני המאורות הגדולים לעולם, דער בעל שם טוב מיטן ר' אלימלך אויסלאזנדיג דעם גרויסן מגיד. ס'ווייזט אביסל סתם אזוי אויף די גרויסקייט וויאזוי די בעל שם טוב איז באטראכט געווארן ביי פריערדיגע צדיקים, לפעמים איז געזאגט געווארן ממש בנשימה אחת מיטן בעל שם טוב, ס'ווייזט אויף די שטארקקייט פון רבי מיילעך וויאזוי ס'איז אנגענומען געווארן, מ'האט שוין אמאל גערעדט וועגן דעם, אבער די לשון והיה העולם שמם, איך ווייס וואס דאס מיינט, די וועלט איז געווען פארוויסט, יעצט ווייסט איר וועלכע תקופה מען רעדט דא ארום, מען האט שוין געהאט ארומגערעדט אין איינע פון די פריערדיגע שמועסן, איבער די גדולי ישראל וואס האבן געלעבט בימים ההם וואס ממש קדושתם מי ימלל, ווי קען מען שטיין אפילו און רעדן פון זייער גרויסע קדושה, ס'האט געלעבט די מגלה עמוקות, די באר הגולה, דער דער טורי זהב, און איך וויל איבערבעטן דעם עולם טאמער איך טאמער איך וועל מיך נישט כאפן אויפן ווארט טאמער איך בין נישט פונקטליך מיט די יארן א יאר ארויף א יאר אראפ אבער על כל פנים רוב פון די פון די פון די נושאי כלים אויף שלחן ערוך האבן געלעבט בימים ההם כנסת הגדולה, די הייליגע כנסת הגדולה, ס'איז געווען דעמאלטס פול מיט ישיבות, סאלאניקי איז געווען א עיר ואם בישראל מ'האט געזעצן און געלערנט, אלע גרויסע שטעט, און אט דאס רופט אן דער מאור ושמש והיה העולם שמם, די וועלט איז געווען פארוויסט, נאר וואס דען? אונז האבן נישט קיין השגה, כי לא מחשבותיכם מחשבותי, די ווען צדיקים רעדן זיי נוצן א שפראך איז דאס פיל העכער פון אונזערע השגות, און ער רעדט ארום און ער זאגט אויף די תקופה זאגט ער והיה העולם שמם, מיינט דאס אז ס'איז געווען א געוויסע בחינה און א געוויסע ענין איז דאס געווען שמם וואס אונז האבן נישט קיין שום השגה אויף דעם. דער שואל האט געפרעגט וואס דאס מיינט, צו מען האט אמאל יא נזהר געווען בטבילה און שפעטער נישט. ס'שטייט נישט דא אין מאור ושמש אז מען האט אמאל פארדעם יא, ס'הייסט מען האט געלערנט קבלה האט מען יא נזהר געווען בטבילה. מען דארף פארשטיין, עס איז דאך געווען ממש די די ערשטע תקופה פון פון פון קבלה, וואס קבלה איז געווען פארשפרייט איבער די גאנצע וועלט, אוודאי זיכער די ארי ותלמידיו די ערשטע דור, די תלמידים און תלמידי תלמידיו האבן געלערנט תורה בקדושה, אבער שפעטער ווען עס איז פארשפרייט געווארן איבער די גאנצע וועלט, און יעדער בר בי רב האט געהאט צוטריט און געלערנט קבלה בימים ההם, די יארן שין למד און ווייטער. שין פאי מיין איך צו זאגן, אין די יארן פון שין פאי, רבי ישראל סרוג האט מפיץ געווען אין איטאליע, און ס'איז ארום געגאנגען, און לכאורה דאס איז די נקודה וואס דער מאור ושמש מיינט צו זאגן, אז מען האט עס געלערנט, מען האט נישט נזהר געווען אין די טבילה, און דאס האט גורם געווען אז ס'זאל, אז ס'זאל זיין והיה העולם שמם. און ער זאגט אז כת ש"ץ איז געווען בימים ההם, און מזה נעשו אפיקורסים שלמדו ספרי קבלה בטומאת הגוף, והיה העולם שמם עד שבאו שני המאורות הגדולים. מיר גייען ווייטער. דער מאור ושמש וואס אזוי ווי איר זאגט איז דאס איינע פון די יסודות החסידות, איז זייער א פלא'דיגע שטיקל, א הפלא'דיגע שטיקל, מען זעט פון דעם פארשידענע אינטערסאנטע זאכן, קודם כל דער והיה העולם שמם, ער זאגט א לשון אז די וועלט איז געווען שמם עד שבאו שני המאורות הגדולים, דער בעל שם טוב מיטן רעבן רבי אלימלך, קודם איז אינטערסאנט צו באמערקן ער לאזט אויס דעם גרויסן מגיד
ער גיט אזא שפרינג פון די בעל שם טוב גראד צו רבי אלימלך אויסלאזענדיג די מגיד און ער רופט זיי אן שני המאורות הגדולים עד שבאו שני המאורות הגדולים לעולם די בעל שם טוב מיטן רעבן רבי אלימלך אויסלאזענדיג דעם גרויסן מגיד ס'ווייזט אביסל סתם אזוי אויף די גרויסקייט וויאזוי די בעל שם טוב איז באטראכט געווארן ביי פריערדיגע צדיקים לפעמים איז געזאגט געווארן ממש בנשימה אחת מיטן בעל שם טוב. ס'ווייזט אויף די שטארקייט פון רבי מיילעך וויאזוי ס'איז אנגענומען געווארן. מ'האט שוין אמאל גערעדט וועגן דעם. אבער די לשון והיה עולם שמם, איך ווייס וואס דאס מיינט, די וועלט איז געווען פארוויסט. עטס ווייסט פון וועלכע תקופה מען רעדט דא ארום? מען האט שוין געהאט ארומגערעדט אין איינע פון די פריערדיגע שמועסן איבער די גדולי ישראל וואס האבן געלעבט בימים ההם וואס ממש קדושתם מי ימלל, ווי קען מען שטיין אפילו און רעדן פון זייער גרויסע קדושה, ס'האבן געלעבט די מגלה עמוקות, די באר הגולה, די טורי זהב.

און ער רעדט ארום און ער זאגט אויף די תקופה זאגט ער והיה עולם שמם, מיינט עס אז ס'איז געווען א געוויסע בחינה אין א געוויסע ענין איז דאס געווען שמם וואס אונז האבן נישט קיין שום השגה אויף דעם. דער שואל האט געפרעגט וואס דאס מיינט, צו מ'האט אמאל יא נזהר געווען בטבילה און שפעטער נישט, ס'שטייט נישט דא מאור ושמש אז מ'האט אמאל פארדעם יא, ס'הייסט מ'האט געלערנט קבלה האט מען יא נזהר געווען בטבילה, כ'מיין מ'דארף פארשטיין ס'איז דאך געווען ממש די די ערשטע תקופה פון פון פון קבלה, וואס קבלה איז געווען פארשפרייט איבער די גאנצע וועלט, אוודאי זיכער די ארי' ותלמידיו די ערשטע דור, די תלמידים און תלמידי תלמידיו האבן געלערנט תורה בקדושה, אבער שפעטער ווען עס איז פארשפרייט געווארן איבער די גאנצע וועלט, און יעדער בר בי רב האט געהאט צוטריט און געלערנט קבלה בימים ההם, די יארן ש ל און ווייטער, ש פ מיין איך צו זאגן, אין די יארן פון ש פ, רבי ישראל סרוג האט מפיץ געווען אין איטאליע, און עס איז ארום געגאנגען, לכאורה דאס איז די נקודה וואס דער מאור ושמש מיינט צו זאגן, אז מען האט עס געלערנט מען האט נישט נזהר געווען אין די טבילה, און דאס האט גורם געווען אז ס'זאל אז ס'זאל זיין והיה עולם שמם, און ער זאגט אז כת ש"ץ איז געווען בימים ההם, ומזה נעשו אפיקורסים שלמדו ספרי קבלה בטומאת הגוף, והיה עולם שמם עד שבאו שני המאורות הגדולים. מיר גייען ווייטער. יא, גוט מארגן רב שמואל, א גרויסן שכוח פאר אייערע צוויי הונדערט פערציג מתנות וואס איר האט געשאנקט פאר כלל ישראל. ס'איז געווען אפאר מעסעדזשעס פון וואס מ'האט גערעדט וועגן די מאור ושמש וואס שרייבט אז מ'האט געלערנט תורה נישט בקדושה, דאס איז פונקט די פארקערט, דאס איז א שטארקע הוכחה צו וואס איר האט גע'טענה'ט אז די אופן וויאזוי מ'קען אייננארן גאנץ כלל ישראל וויבאלד כלל ישראל האט געלערנט אסאך קבלה, און דאס איז דאס וואס כלל ישראל האט געלערנט קבלה פון פ די פשוט'ע המון עם וואס זענען נישט געווען בקדושה, און טאקע דורך דעם וואס זיי האבן געלערנט נישט בקדושה האבן זיי געקענט ארייננארן די גאנצע מאסן אין שבתי צבי, דאס וואס נתן איז געקומען פארקויפן אז מען דארף נישט זיין מיט טבילת עזרא שוין געווען נאכדעם וואס מען האט געלערנט יארן לאנג אין תורת הקבלה נישט בקדושה. גרויסן יישר כח. אה, נאך א זאך, אז דאס וואס האט גערעדט וועגן אז די סקונדע וואס וואס שבתי צבי האט זיך געשמדט האט געסטאפט די נבואה, האב איך נישט קיין טעם צו וויסן צו אין פוילן איז ערשט אנגעקומען די ידיעה א האלבע יאר שפעטער אז ער האט זיך געשמדט, וואס איז געווען מיט די פוילישע נביאים צו זיי האבן ווייטער געזאגט נבואות די האלבע יאר צו נישט. א גרויסן יישר כח און הצלחה ווייטער, כל טוב.
עטליכע זאכן בענין די מאור ושמש פרשת אמור, איך האב עס נישט געזען יעצט נאכאמאל אבער ווי ס'ליגט מיר אוועקגעלייגט אין זיכרון איז רעדט ער וועגן די תורה שלא בטהרה פאר ש פאר כת שץ דהיינו אז די תורה וואס מ'האט געלערנט די דור פארדעם שלא בטהרה האט גורם געווען אז ס'האט סטרא אחרא האט באקומען אזא אזא כח. שוין שפעטער געווען ביי כת שץ אליינס איז שוין נישט אזא גרויסע נפקא מינה. אין די ספר מגלה עמיקות אין די תולדות ברענגט ער אראפ א פלא'דיגע זאך אין נאמען פונעם ערשטן בעלזער רב, דער שר שלום פון בעלז. איך בין נישט נאכגעגאנגען פונקטליך די מקורות און ווי ווייט מקובל ס'איז, און ווי ווייט מקורות'דיג ס'איז, אבער די מעשה מקובל און ס'דרייט זיך ארום, די עולם קען די מעשה, און איך בין עס נישט נאכגעגאנגען אויפן מאמענט, על כל פנים עמיר עס דא אהער ברענגען. די מעשה גייט אז ס'איז געווען א עת פקידה, אזוי ווי יעדער איינער ווייסט, יענע יארן איז געווען א עת פקידה, און פון הימל האט מען געוואלט שיקן משיח צדקנו, אז משיח זאל שוין קומען. אין די תולדות דארטן שטייט אז ס'האט געדארפט זיין די מגלה עמיקות האט געדארפט צו זיין משיח, אבער על כל פנים איז געווען אז די בעל דבר האט איינגעלייגט וועלטן אז משיח זאל נישט קומען, און מ'האט געגעבן רשות פארן בעל דבר אויסצופרובירן איינער פון די גדולי ישראל בימים ההם ער זאל לערנען מיט אים תורה. אזוי ווי מ'איז באקאנט אסאך צדיקים זענען געווען אזעלכע וואס האבן געהאט א מגיד פון הימל וואס האט געלערנט מיט זיי תורה, אזוי איז געווען מיטן בית יוסף, אזוי איז געווען מיט אנדערע צדיקים, אויף מגלה, אויף מגלה עמיקות אליינס ווערט אויכעט געברענגט אז אליהו הנביא האט געלערנט מיט אים תורה יעדע נאכט, על כל פנים ס'איז געווען אזא מושג אז ס'איז געווען א מגיד פון הימל וואס איז געקומען אויסלערנען מיט צדיקים תורה. איז דער בעל דבר געקומען קודם צום שך, צום הייליגן, נישט צום שך, צום בח, אז ער וויל לערנען מיט אים תורה, ער איז א, ער איז א מגיד פון הימל, און ער וויל לערנען מיט אים תורה. האט דער בח געזאגט, ער דארף דריי טעג ווייל ער דארף הכנה זיך צוצוגרייטן צו אזא מגיד פון הימל. איז דער בח געגאנגען און ער האט געפאסט דריי טעג, און ער האט געבעטן פון באשעפער אז מען זאל אים מגלה זיין פון הימל אויב די מגיד איז מצד הקדושה אדער חלילה מצד הסטרא אחרא, און פון הימל האט מען אים נישט מגלה געווען ווייל ס'איז געווען א הסכם אין הימל כדי די נסיון זאל זיין א נסיון, איז אז מען וועט נישט מגלה זיין פון הימל צי דאס איז א אמת'ער מגיד צו נישט. איז ער געגאנגען, ער האט זיך משתטח געווען על קברי אבותיו און ער האט שטארק געוויינט, בעטנדיג דעם אייבערשטן אז מען זאל אים מגלה זיין צי דער מגיד וואס וויל לערנען מיט אים תורה איז מצד הקדושה אדער נישט. נאך אזויפיל בעטן האט אים איז אים זיין טאטע געקומען אין חלום און האט אים געזאגט ער זאל נישט מקבל זיין דעם מגיד און נישט לערנען תורה פון אים. און מילא ווען דער סמך מם איז געקומען מיט אים לערנען תורה האט ער אים אוועק געשטופט פון זיך און ער געזאגט ער זאל אוועק גיין פון אים. פון דארטן איז דער סמך מם געגאנגען צום מגלה עמוקות און ער האט געבעטן ער זאל לערנען מיט אים תורה. איז הגם דער אליהו הנביא פלעגט קומען יעדע נאכט צום מגלה עמוקות, איז אבער וויבאלד אז פון הימל האט מען נישט געוואלט מגלה זיין פארן עמוקות צו דאס איז א מגיד אמת צו א מגיד נישט אמת, איז יענע טעג איז אלי' הנביא נישט געקומען צום מגלה עמוקות. אבער ס'איז געווען פארדעם אמאל אין א געלעגנהייט פארדעם האט אלי' הנביא. געהאט געזאגט פארן מגלה עמוקות א געוויסער סימן וואס מען קען זעהן אויב ס'קומט א מגיד און ער וויל לערנען מיט א מענטש תורה קען מען זעהן צי דער מגיד איז מצד הקדושה אדער איז עס מצד הטומאה לויט געוויסע סימנים וואס ס'קען זיך מאכן. על כל פנים דער מגלה עמוקות האט מקבל געווען דעם מגיד און האט אנגעהויבן לערנען מיט איהם תורה. ווי נאר ער האט אנגעהויבן לערנען מיט אים תורה, האט ער אנגעהויבן צו הערן און ער האט אנגעהויבן צו פארשטיין אז עפעס קלאפט נישט דא, אז עפעס איז נישט, אז עפעס איז נישט אין די ארדענונג, די זאכן וואס ער האט אים געלערנט האט עפעס נישט געשטימט אזוי שטארק, האט ער זיך דערמאנט אין די סימנים פון אליהו הנביא, ער האט אויפגעהויבן זיינע אויגן, ער האט געקוקט אויף דעם מגיד, ער האט גראד געזען אז דאס איז נישט מצד הקדושה, און ער האט אים תיכף פארשיקט פון זיך. פון דארטן איז דער מגיד געגאנגען ווייטער צום טורי זהב, צום הייליגן ט"ז, און דער טורי זהב האט אים תיכף ומיד מדחה געווען, ער האט אים נישט מקבל געווען, און מילא איז דער מגיד געגאנגען צו שבתי צבי, שבתי צבי האט אים יא מקבל געווען, און שבתי צבי האט געלערנט תורה פון דעם מגיד, פון דער סטרא אחרא. שרייבט דארטן ווייטער דארטן די תולדות פון מגלה עמוקות בשם די בעלזער רב אז פון אנפאנג איז נישט ניכר געווען די מעשים פון שבתי צבי און ס'איז געווען אסאך גדולים וואס האבן מיטגעהאלטן מיט אים אבער יענע תקופה איז געקומען די טורי זהב און ער האט געשיקט צוויי קינדער צו שבתי צבי כידוע און זיי האבן געזען ווי שבתי צבי ליגט פרקדן, זענען זיי געקומען, זיי האבן דאס איבערדערציילט פארן פאר זייער טאטע פארן טורי זהב, האט דער טורי זהב געזאגט, אויב אזוי איז עס אוודאי נישט מצד הקדושה וויבאלד אז מען זעט אז ער ליגט פרקדן. איז איך בין נישט נאכגעגאנגען דעם מקור צי בעלזער רב האט טאקע אזוי געזאגט מיין ווער ס'האט עס געשריבן די תולדות פון מגלה עמוקות איך בין נישט נאכגעגאנגען אונז האבן שוין מאריך געווען אויף דעם גאנצן ענין פון ליגן פרקדן האבן מיר שוין געהאט מאריך געווען אויף דעם קען זיין מ'דארף עס פון פריש בודק זיין. און די מעשה איז נאר, די מעשה איז מקובל, ס'דרייט זיך ארום, כ'האב נישט בודק געווען די קראנטקייט פון די מעשה בכלל, די מעשה מיטן מגיד, נאר די פלא איז אז שבתי צבי איז געווען גאר גאר יונג, אויסער אז מ'וועט זאגן אז די מגיד איז געקומען צו אים, כ'מיין, וואס כ'מיין ארויסצוברענגען איז, אז זיינע מחלות און די שגעונות האבן זיך שוין אנגעפאנגען גאר פרי. אפילו די גאר הארבע זאכן וואס ער האט געטון איז ערשט געקומען שפעטער, איז ערשט געקומען אין יאר תכ"ה און תכ"ו, איז אבער די שגעונות האט מען שוין געזען איין ווען ער איז שוין געווען אכצן יאר אלט האט ער שוין געטון מאדערנע זאכן און אפילו פריער. און מילא די שאלה איז צו די צו די שגעונות איז אויך געקומען אלס א תוצאה פון לערנען מיט דעם מגיד מצד הסטרא אחרא, צו דאס האט נישט געהאט קיין שייכות איינס מיטן אנדערן, שגעונות האט ער געהאט, און דאס איז די סיבה פארוואס די מגיד פון די סטרא אחרא האט זיך געקענט אנקלעבן אין אים. נאר וואס יא, דא איז אריינגעקומען דא נאך א מעסעדזש. פון א צוהערער מיט אביסל א אנדערע גרסה, א אנדערע ווערסיע אין די מעשה. כ'האב נישט געהאט די צייט, כ'האב נישט עספיעט נאכצוקוקן בכלל די גאנצער ענין פון די מגיד מיט שבתי צבי, וכ'נישט געהאט די געלעגנהייט דאס נאכצוקוקן כיאה כראוי כיאות. ממילא ברענג איך עס כמו שהיא, און אפשר א צווייטע געלעגנהייט אמאל, און מ'קענען זיך אריינלייגן מער אין דעם און זען טאקע די פונקטליכע קורות. מיר בעטן מי יצאו הדברים האלו, און פון וואו קומט דער גאנצער נושא מיטן מגיד, און אדרבה דא זיצן ווי נישט וואו, ס'זיצן דא אויף אונזערע שמועסן זיצן דא קעפ, זיצן דא גרויסע מענטשן, נישט קיין קליינע, נישט קיין נישט קיין קליינע קינדער, דאס זעט מען דאך פון די פון די בליצפאסט פון די הערות וואס קומט כסדר אריין.

איז ער נאכאמאל געקומען עטליכע מאל אים פרובירן בעטן אז ער וויל לערנען מיט אים, און ער האט אים נישט אנגענומען, ביז איין טאג האט ער אים געזאגט ער האט שוין געטראפן א בעסערן, און דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן קאטשאפ.
א גוטן ר' שמואל, דיינע שיעורים זענען מורא'דיג, יעדע וואך הער איך עס אויס, ממש כמים קרים על נפש עייפה, יעדע וואך. לייגסטע א ניגון א פיוט. גאר גאר שיינע זאך, כ'האב עס זייער ליב צו הערן, צו הערן אביסל ווי אזוי אחינו בני הספרדים ווי זיי דינען דעם אייבערשטן, לויבן דעם אייבערשטן אויף זייער וועג. און די וואך איז נישט געווען קיין פיוט, אזוי די אייבערשטער האט געוואלט? כ'האב געטראכט.

פון פארצייטנס, און אפילו פון מער היינטיגע איבערגעמאכטע, אפילו פון רבי יום טוב ערליך, אדער אפילו נאך פריער פון פריערדיגע גדולים, ניגונים וואס האבן געהאט אין זיך אידישע ווערטער, כ'מיין פון בארדיטשובער רב מיין איך איז דא, און נאך כל מיני, באבובער רב, ס'דא אסאך. און און עס אויפשפילן, אויפשפילן חסידישע גראמען און רעדן אביסל די היסטאריע ווער האט מחבר געווען די גראמען, און וואס ליגט אונטער די ניגון, און איך מיין אז די עולם וואלט זייער הנאה געהאט צו הערן פארצייטישע ניגונים, אפילו רבי יום טוב ערליך זינגט אסאך מאל גראמען וואס אין די היינטיגע. טעכנעלאגיע פארשטייט מען עס נישט פונקט, ווייל ס'האט צוטון מיט קאמוניזם און ס'דארף א שטיקל אריינפיר, אזוי רבי יום טוב ערליך פלעגט טאקע אייביג מאכן נאר א שטיקל אריינפיר, צו זיינע ניגונים, און עס אויפשפילן. און אפילו אויב דו האסט נישט אלעמאל א אידישע גראם, קענסטו מאכן א חסידישע ניגון, זאגן וואס איז די מקור פון די ניגון, ווער איז די מחבר, בעל התניא, רב משה, די מגיד, ר' מיילעך, אלע האבן געמאכט ניגונים, לאז אויפשפילן א ניגון פון א צדיק, אדער פון איינער פון די פריערדיגע חסידים, פון די מלחינים פון די חסידישע הויפן פון פארגאנג, און עס ארויפשפילן. דאס איז מיין הצעה, איך גלייב אז אסאך אידן וואלטן הנאה געהאט פון דעם, און א גרויסן שכוח פאר אלעס ביז אהער, און ווייטער. זיי מצליח. אז איר האט אויפגעברענגט דעם נושא, וויל איך טאקע באטאנען אז דאס ליגט שוין פאר אונז א לאנגע צייט אויפן געדאנק, אז אפשר ביום מן הימים ווען מ'דארפן אמאל האבן א טויש, וועט מען אויפהערן מיט די ספרדישע פיוטים און טאקע ברענגען אזא סארט זאך, א אידישע ניגון וכדומה. די ווארט איז נאר אז דער ענין פון ספרדישע פיוטים איז א יתום, וואס דאס הייסט אידישע ניגונים, ניגונים פון צדיקים און אנדערע זאכן, איז דא ווער ס'פארנעמט זיך מיט דעם, אידישע ניגונים איז דא היינט גאנצע ליניעס וואס מ'קען טרעפן דארטן, שיינע הערליכע זאכן, הונדערטע ניגונים, גאנצע זמירות און קונטרסים מיט דיע סארט זאכן וואס די עולם קען הנאה האבן, איינער וואס זוכט עס האט וואו צו ערפילן זיין געברויך פאר דעם, ס'איז עפעס וואס איז זייער א שיינע זאך, און ס'איז דא וואו מ'קען דאס נעמען. מה שאין כן די נושא פון ספרדישע פיוטים וואס פילט אן די הארץ מיט ווארעמקייט און די נשמה מיט רוחניות'דיגע תוכן און עס איז הערליכע זאכן און ביי נוסח יום איז נישט דא ביים היימישן עולם ווער ס'שטעלט עס צו פארן פארן היימישן ציבור און גראדע איך הער פון אנדערע לויט ווי ס'קומט אריין הערות און קאמענטארן און בעל פה אז ס'איז דא א שטארקע פארלאנג פון געוויסע אז מען זאל די ניגונים איבערזינגען אויף אונזער היימישע הברה, ס'זאל זיין פארשטאנדיג פאר אחינו בני אשכנז, מ'זאל דאס קענען הערן, מ'זאל דאס קענען איבערהערן, וואלט אוודאי געווען א שיינע זאך אויב ס'זאל זיך אהערשטעלן איינער וואס זאל זיין גרייט צו נעמען אויף זיך די פראיעקט. מדי שבוע בשבוע אדער איינמאל א חודש אפילו, נעמען א שיינעם ספרדישן פיוט און דאס איבערזינגען אויף אונזער הברה, און דאס קען דינען אלס עדווערטייזמענט פאר א סטודיאו, פאר א שפילער, פאר א זינגער וכדומה. גראדע מען האט שוין פרובירט אמאל, און ס'האבן זיך שוין אפגעגעבן אמאל מיט אזא סארט געדאנק, ולא יצא לפועל, אויף אזויפיל קען איך נאר זאגן אז מיט עטליכע יאר צוריק איז ארויסגעקומען פון ר' יוסף משה כהנא איז ארויסגעקומען א סי די מיט עטליכע ספרדישע ניגונים אויף אונזער היימישע הברה, און ס'איז זייער מעגליך אז דאס איז ארויסגעקומען אונטער די השראה און אונטער די השפעה פון אונזערע שמועסן דא אויף קול מבשר. ס'איז געווען דעמאלטס א תקופה, ס'איז געווען ערגעץ ווי אין דער ראונד צייט אפאר יאר צוריק, וואס אונז האבן מיר געגעבן א גאנצע שמועס בלויז איבער די נושא, ספרדישע פיוטים, איך האב עס דעמאלטס אליינס איבערגעזינגען מיט מיין קול אויפן היימישן אשכנזישע הברה א געוויסער פיוט. ס'איז זייער מעגליך אז יענץ איז ארויסגעקומען אונטער די השפעה. אבער עכ"פ ס'וואלט זיכער געווען א שיינע זאך אויב ס'דא איינער וואס קען עס אהערשטעלן וואלט עס אוודאי געווען א א גלייכע זאך. וואס כ'האב יא געהאט אמאל געטראכט צו מאכן און ס'ליגט נאך אלץ אויפן טיש, מאכן דא אויף קול מבשר א היכל הנגינה אפטיילונג ווי יעדע וואך וועט מען ארויפלייגן ווי פאלגענד, מ'וועט ארויפלייגן בראש וראשון א ספרדישן פיוט, אזוי ווי מען טוט ביז יעצט, מען וועט ארויפלייגן א אייגנארטיגע ניגון פון א צדיק וואס איז נוגע צו די וואכעדיגע סדרה אדער צום זמן ווי אונז שטיי מיר, מען וועט ארויפלייגן א ניגון אויף אידיש, וואס איז דא זייער זייער אסאך, אסאך מער פון וואס איז באקאנט, ס'איז דא זייער אסאך אלטע ניגונים פול מיט תוכן און פול מיט הארץ, מען וועט ארויפלייגן א קלעזמער שפיל, וואס דאס איז אויך גוט, מענטשן האבן פארלוירן דעם חוש צו אמת'ע שיינע נגינה בימיני אלה, מען פארשטייט נישט די אמת'ע שיינקייט, מען פארשטייט יא אבער עס איז נישט אזוי נפוץ, די אמאליגע קלעזמער שפילן ניגונים, טיפע ניגונים אסאך מאל, און נאך וועט מען ארויפלייגן א שטיקל חזנות פון פריערדיגע חזנים, צו פון היינטיגע חזנים אויב ס'אינטערסאנט, מען קלערט פון מאכן אמאל אזא פראגראם. אבער די צייט דערווייל האמער נישט ריכטיג, דער אייבערשטער וועט העלפן מ'וועט האבן מער צייט וועט מען זיך קענען אפגעבן מער אויף דעם, די אמת איז אז אפילו אין די יעצטיגע טעג די די תקופה ווי מען רעדט אויף קאוויד שאטס דא אויף קול מבשר פארנעמט עס א געוואלד א געוואלד צייט מער ווי אונזערע פריערדיגע שמועסן פלעגן פארנעמען, ס'איז א ברייט פארצווייגטער ענין און ס'נעמט אוועק ממש א א געוואלד, ס'נעמט אוועק מח, קאפ און מח און צייט. בכל אופן ובכל מקרה איז פאריגע וואך האבן מיר דא ארומגערעדט און מ'האט זיך מתאונן געווען אז דער איד וואס דארף צושטעלן די פיוטים, האט מען זיך נישט צוגעשטעלט ווי ס'דארף צו זיין, און דערפאר האט מען זיך נישט געקענט אליין באכלעפשענען. למעשה האבער דער איד, דער וואס שטעלט אונז צו מדי שבוע בשבוע אן אפילו א בלינק מיט די אויג, אן מאכן שפירן אז מ'דארף צוקומען צו אים, ס'קוקט שוין אויס ווי נאטירליך, ס'קוקט שוין אויס אז אזוי קומט עס אז אז א אנדערע מין זאך איז נישטא, על כל פנים דער איד האט נישט פארשטאנען וואס אונז וויל מיר פון אים האבן, ער האט געטענה'ט אז ער האט דאס געשיקט צייטליך דעם פיוט פון פאריגע וואך, און ווען איך האב נאכאמאל אינמיטן וואך געפרעגט וואו איז דער פיוט, האט ער עס נאכאמאל איבערגעשיקט, ממש ער האט נישט פארשטאנען וואס אונז וויל מיר פון אים האבן, אבער על כל פנים מיט א ענוות חן, מיט א אמת עניוות, איז פארשטייט ער אפילו נישט אז ס'קומט זיך אים עפעס פאר דעם, ס'קומט זיך אים א קאמפלימענט בשעת טויזענטער צו גאר צענדליגער טויזענטער זענען נהנה פון זיינע שירים מדי שבוע בשבוע וואס ער שיקט אהער אן מחזיק זיין טיבותא לנפשיה. על כל פנים דער אייבערשטער זאל העלפן, תשואות חן חן לו, איך בין זיכער ס'איז בלי ספק אז די זכות פון אזויפיל אידן וואס הערן די נגינה און ווערן נתעורר, זייער אסאך בעטן, זייער אסאך באקומען אויף אונזער בליץ פאסט ליסטע, וועלכע באקומען מידי שבוע בשבוע אונזערע שמועסן, אדער עס איז דא וואס באקומען בלויז די פיוטים, דעם פיוט מיט די ווערטער פונעם פיוט, און זייער אסאך וואס באקומען עס מיט די ווערטער און הערן עס אויס עטליכע מאל דורכ'ן וואך. ס'איז זיכער אז זכותו פון טון פארן ציבור וועט מגין זיין אויף אים, און די זכות פון די פייטנים וועלכע האבן אוודאי געוואלט אז אויך צווישן די בני אשכנז זאלן זיין די וואס הערן עס און זאלן נתעורר ווערן דערפון, ס'איז זיכער אז ס'גיט זיי געוואלדיגע עילוי נשמה אז מען טוט עס איז שפתותיו דובבות בקבר, אז זייערע פיוטים ווערן געהערט, סיי צווישן די בני ספרד און סיי צווישן די בני אשכנז, און די זכות וועט אוודאי מגין זיין אויף דעם איד, בלי ספק. שוין, וועל מיר דא ארויפשטעלן דעם פיוט פון די וואך. דער פיוט פון די וואך איז יפרח וירבה, א געשמאקן ספרדישן פיוט וואס ווערט געזינגען לעת מצוא, זייער ס'איז זייער געשמאק און באטאמט צו זינגען דעם ניגון. די מקור פון דעם ניגון, די מחבר פון דער ניגון, ווערט געברענגט אויף פארשידענע מחברים, ס'איז נישט קלאר. און איינער פון די מחברים וואס ווערט אסאך געברענגט אז ער איז דער מחבר פון דער ניגון, איז ר' שלמה לאנאדיינו וואס ער איז באקאנט ווער ס'האט אויסגעהערט אונזערע שמועסן דא ווייסט אז ער איז געווען די רב פון חלב אין ארם צובה בשעת שבתי צבי איז דארטן געווען ברומו של עולם און שפעטער אויכעט אויב כ'האב נישט קיין טעות ווערט ער פארעכנט צווישן די מלכים די קעניגן וואס שבתי צבי האט געשטעלט בחייו ער איז געווען א גרויסע פיגור בימים ההם ווען שבתי צבי האט געבליט איבער די גאנצע וועלט די פאר חדשים אין יאר תכ"ו, תכ"ה, תכ"ו. על כל פנים איז זייער מעגליך אז ער איז גאר די מחבר פון דעם פון דעם פיוט, און ס'איז זייער א געשמאקער פיוט צו הערן, ברענג איך עס דא אראפ, שמעו ותחי נפשכם.

מיר וועלן בלויז איבערגעבן די נומערן וואו מען קען אונז איבערגעבן הערות און קאמענטארן וואס דאס איז טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין, מען קען אונז אויך דארטן טעקסטן טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין, אדער קען קען מען זיך פארבינדן מיט אונז דורך בליץ פאסט וואס דאס איז סעמיועל עט הכותב דאט קאם דאס איז עס עי עם יו אי על עט